בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף פ ג, הייב מיר אן דף פ ג עמוד א', אכט שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, תנו רבנן, איז אזוי, מ'האבן געזען די משנה, המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני, דהיינו די מאן זאגט פאר די פרוי, אז ביסט מותרת לכל אדם אלא לפלוני פאר יענע מענטש נישט, פאר משה נישט. האט מען געזען א מחלוקת רבי לעזער מתיר וחכמים אוסרים, רבי לעזער זאגט די גט איז א גוטע גט, און חכמים זאגן ס'איז נישט קיין גוטע גט, יעצט ווי מען האט געזען די גמרא, די גמרא האט דן געווען וואס איז דאס די לשון אלא, צו אלא איז א לשון חוץ, צו אלא איז א לשון על מנת, און מען האט טאקע געזען צוויי לשונות, לויט איין לשון איז אלא א לשון חוץ, פשט לויט די לשון האלט רבי לעזער אז אפילו ווען א מאן גט זיין פרוי און ער זאגט איר די גט זאל חל זיין חוץ פאר יענעם, דהיינו כלפי יענעם ביסטו נאך אלץ אן אשת איש, האלט נאך אלץ רבי אליעזר אז די גט איז א גוטע גט. א צווייטע לשון האמיר געזען אז אלא איז נישט קיין לשון חוץ, נאר אלא איז א לשון על מנת, דהיינו ס'איז א פשוט'ע תנאי, און ביי דעם טאקע האלט רבי אליעזר אז א מאן מאכט א תנאי אז די גט איז א גט חוץ טאמער דו האסט חתונה מיט משה, דהיינו טאמער דו האסט חתונה מיט משה עט די תנאי נתקיים ווערן די גט עט בטל ווערן, דארט האלט רבי אליעזר אז די גט איז א גוטע גט אבער חוץ ביי דעם האט ר' לעזער נישט גערעדט. אזוי האבן מיר געזעהן צוויי לשונות אין די גמרא יעצט נאך איין נקודה וואס איז נוגע צום היינטיגן סוגיא מען האט אויך געזעהן אז לויט די לשון אז מען רעדט דא פון חוץ און ר' לעזער האלט אז א מאן קען גט'ן זיין פרוי אפילו אז ער לייגט צו א חוץ איז וואס איז טאקע פשט וויאזוי קען א מאן זאגן אז די גט איז א גט חוץ פאר יענעם פאר יענעם זאל עס נישט זיין א גט האבן מיר געזעהן אין די גמרא צוויי טעמים מסביר צו זיין ר' לעזער ר' יוחנן האט געזאגט אז מען לערנט עס ארויס

אז אפילו א גט וואס העלפט נישט פאר קיינעם הייסט אויך א גט, איז פאר דעם האלט רבי לעזער אז מען קען צעהאקן א גט, מען קען זאגן אז א גט זאל העלפן פאר יענעם, נישט העלפן פאר יענעם, אזוי האט רבי יוחנן געזאגט, דאס איז די מקור, א צווייטע מקור האבן מיר געזען בשם ר' ינאי משום זקן אחד, אז מען לערנט עס ארויס פון ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר, אז אפילו לא התירה אלא לאיש אחר, הרי זו מגורשת, דהיינו מ'לערנט ארויס פון דעם פסוק אז אפילו טאמער א מאן האט גע'גט זיין פרוי און ער האט איר געזאגט די גט זאל נאר העלפן כלפי יענעם, איז די גט אויך א גט, דאס איז די מקור פון ר' אליעזר, אזוי האבן מיר נעכטן געזעהן אין די סוגיא, זאגט יעצט די גמרא, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, לאחר פטירתו של ר' אליעזר, נאכדעם וואס ר' אליעזר איז אוועק, נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו איז אריין פיר תנאים אפפרעגן זיין שיטה, ואלו הן און די ברייתא רעכנט אויס די פיר תנאים וואס זענען געקומען אפפרעגן ר' לעזער, דאס איז ר' יוסי הגלילי, ור' טרפון, ור' אלעזר בן עזריה, ור' עקיבא. יעצט מען וועט שוין זען אלע פירכות וואס די אלע תנאים האבן געהאט אויף ר' לעזער, און שפעטער עמער זען אז די גמרא וועט ברענגען רבא זאגט אז מען קען אפפרעגן די אלע פירכות און די גמרא וועט טאקע זאגן וואס איז די וועג וויאזוי מען קען אפפרעגן די אלע פירכות. חוץ פון דעם וואס די גמרא וועט אויך דן זיין וויאזוי האבן די תנאים געלערנט פשט אין ר' לעזער, דהיינו אזוי ווי מ'שמועסט דאך, ר' לעזער קען האבן צוויי פשטים, אדער ר' לעזער רעדט פון חוץ, אדער ר' לעזער רעדט פון על מנת, איז די גמרא וועט אויך דן זיין וויאזוי יעדע תנא האט געלערנט פשט אין ר' לעזער, און לויט דעם הסבר וואס איז געווען זיין פירכא, און שפעטער וויאזוי רבא האט אפגעפרעגט די אלע תנאים איז לאמיר זעהן, די ערשטע זאך ברענגט די ברייתא ר' טרפון'ס פירכא, נענה ר' טרפון ואמר, ר' טרפון האט אפגעפרעגט ר' אליעזר אזוי, זאגט ר' טרפון, הרי שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה שנאסרה עליו ומת בלא בנים, לא נמצא זה עוקר דבר מן התורה? הא למדת שאין זה כריתות, דהיינו זאגט ר' טרפון איך וועל דיר זאגן די פירכא אויף ר' אליעזר, דהיינו לויט ר' אליעזר וואס וועט זיין טאמער א מאן גט טאקע זיין פרוי און ער זאגט, חוץ פון יענעם דהיינו ער האט געגט די פרוי, אלא למשה, משה טאר נישט חתונה האבן מיט די פרוי, איז לויט רבי אליעזר קען די פרוי חתונה האבן מיט יעדער איינער חוץ פון משה, גייט זי טאקע, און זי האט חתונה מיט די ברודער פון משה, יעצט שטארבט די ברודער פון משה אן קינדער, איז ווער דארף איר יעצט מייבם זיין? משה, אבער משה קען דאך איר נישט מייבם זיין, ווייל די תנאי איז דאך געווען אז משה זאל נישט טארן חתונה האבן מיט איר, קומט אויס אז די מאן האט עוקר געווען א דבר מן התורה, האט עוקר געווען מצוות יבום מן התורה, איז דערפאר קען נישט זיין, אזוי זאגט רב טרפון, אז די תורה זאל געבן א כח פאר א מענטש צו עוקר זיין א דבר מן התורה, איז קען נישט זיין אז ר' אליעזר איז גערעכט, קען נישט זיין אז א מענטש קען גט'ן זיין פרוי און זאגן חוץ פון יענעם אז כלפי יענעם זאל די גט נישט חל זיין, אזוי זאגט רב טרפון, נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, רבי יוסי הגלילי גייט יעצט זאגן זיין פירכא אויף ר' אליעזר, זאגט רבי יוסי הגלילי, היכן מצינו אסור לזה ומותר לזה, ווי געפינט מען אין די תורה אז א פרוי זאל זיין אסור פאר איין מענטש און מותר פאר א צווייטע מענטש, א זאך זאל זיין אסור פאר איינעם, מותר פאר א צווייטן, נישט דא אזא זאך, האסור אסור לכל, והמותר מותר לכל, א זאך וואס איז אסור איז אסור פאר יעדעם, א זאך וואס איז מותר איז מותר פאר יעדעם, איז ווי קען זיין דער פרוי זאל זיין מותר פאר יעדעם חוץ פון משה, נישט דא אזא זאך, הא למדת שאין זה כריתות, איז מוז זיין אז דער גט איז נישט קיין גט, קען נישט זיין אז רב לעזער גערעכט, אזוי זאגט רבי יוסי הגלילי, נענה רב אלעזר בן עזרי' ואמר, יעצט פרעגט ר' אלעזר בן עזריה אפ ר' לעזער, זאגט ר' אלעזר בן עזריה, שטייט אין פסוק ספר כריתות, כריתות איז טייטש דבר הכורת בינו לבינה, א זאך וואס טיילט אינגאנצן אפ צווישן די מאן און די פרוי, איז דא ווען א מאן גט די פרוי און ער זאגט חוץ פון משה איז ער נישט אינגאנצן אפגעטיילט, איז הא למדת שאין זה כריתות, איז קען נישט זיין אז ר' לעזער גערעכט קען נישט זיין אז די גט איז א גוטע גט, נענה ר' עקיבא ואמר, גייט יעצט ר' עקיבא אפפרעגן ר' לעזער, זאגט ר' עקיבא, הרי שהלכה זו,

יעצט, זי האט חתונה געהאט מיט זרח, ס'ווערט געבוירן קינדער, זי בויט אויף א גאנצע משפחה, און נאכדעם גט זי זיך פון זרח, אדער זרח איז געשטארבן, נאכדעם גייט זי און זי האט חתונה מיט משה, וואס געשענט אז זי האט חתונה מיט משה? קומט אויס אז די ארגינעלע גט וואס זי האט געקריגן פון איר ארגינעלע מאן איז יעצט בטל געווארן, ווייל ווי מ'וועט באלד זען, ר' עקיבא לויט די פשט האט געלערנט אין ר' לעזער פשט על מנת, דהיינו אז די גאנצע תנאי נישט חתונה צו האבן מיט משה איז געווען א תנאי על מנת, און ברגע וואס די תנאי איז נישט קיים, איז די גט בטל, און במילא אז די גט איז בטל קומט אויס אז די גאנצע זאך אז זי האט געוואוינט מיט זרח איז געווען שלא כדין, זי האט נישט געטארט חתונה האבן מיט זרח, איז אלע קינדער פון זרח וואס איז געבוירן געווארן צווישן איר און זרח זענען ממזרים, איז קען דען זיין אזא זאך? קען דען א מענטש גורם זיין זאל געבוירן ווערן ביי יענעם ממזרים? ס'קען נישט זיין אזא זאך, און במילא זאגט רבי עקיבא אוודאי איז רבי אליעזר נישט גערעכט אוודאי אזא סארט גט איז נישט קיין גוטע גט, דבר אחר, נאך א פירכא, פרעגט ר' עקיבא אויף ר' לעזער, און באלד וועט מען זען פארוואס ר' עקיבא האט געדארפט די ביידע פירכות, זאגט ר' עקיבא, הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן ומת המגרש, לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם, דהיינו, לאמיר טאקע זאגן אזא ציור, א מאן, האט גע'גט זיין פרוי, און ער האט איר געזאגט חוץ פון משה, דהיינו, כלפי משה ביסטו נישט קיין גרושה, קומט אויס די פרוי איז א גרושה כלפי יעדער איינער, כלפי אלע מענער פון די וועלט, חוץ כלפי משה איז זי נאך אן אשת איש. יעצט שטארבט איר מאן, קומט אויס אז כלפי די וועלט איז זי א גרושה, כלפי משה איז זי אן אלמנה, זי איז נישט קיין גרושה, און וואס איז די דין טאמער משה איז א כהן, מעג יעצט משה חתונה האבן מיט איר? ווייל כלפי אים איז זי דאך נישט קיין גרושה, זי איז נאר א אלמנה, א כהן מעג חתונה האבן מיט אלמנה? איז די תירוץ איז אוודאי נישט, ווייל אפילו טאקע זי איז נישט קיין גרושה כלפי אים, זי איז נאר א גרושה כלפי אנדערע, אבער ווי מען האט דאך געזען, מען לערנט ארויס פון פסוק ואישה גרושה מאישה, אז אפילו טאמער א פרוי איז נאר א גרושה מאישה, דהיינו אפילו א פרוי האט די נאמען גרושה אויף זיך, איז טאר א כהן שוין נישט חתונה האבן מיט איר, קומט אויס אז די משה טאר נישט חתונה האבן מיט איר, נישט ווייל זי איז א גרושה כלפי אים, נאר היות וואס זי האט א נאמען גרושה כלפי א צווייטן, מאכט עס שוין א פראבלעם אז ער זאל נישט טארן חתונה האבן מיט איר, און ממילא זאגט רבי עקיבא, וקל וחומר, קען מען פון דא מאכן א קל וחומר אז וואס? אז מה גרושה שהיא קלה אסורה בשביל צד גירושין שבה, מה דאך די איסור גרושה, וואס די איסור פון א כהן חתונה צו האבן מיט א גרושה איז א לייכטע איסור, ס'איז נאר א לאו, ס'איז נאר דא אויף דעם מלקות, פונדעסטוועגן, היות וואס ס'איז דא עפעס א נאמען גרושה אויף די פרוי, טאר שוין א כהן נישט חתונה האבן מיט איר אפילו כלפי די כהן איז זי נישט קיין גרושה, איז אשת איש שהיא חמורה, אשת איש וואס איז אסאך הארבער, וואס אויף דעם איז דא א חיוב מיתה, לא כל שכן, הא למדת שאין זה כריתות, דהיינו זאגט רבי עקיבא אשת איש וואס איז אסאך הארבער פון די איסור גרושה, איז אוודאי און אוודאי א פרוי וואס האט אויף זיך א נאמען אשת איש אפילו כלפי אנדערע, איז אוודאי און אוודאי מ'טאר נישט חתונה האבן מיט איר, און ממילא קען נישט רבי אליעזר זיין גערעכט, ווייל לויט רבי אליעזר טאמער א מאן וועט גט'ן זיין פרוי, און ער זאגט אז דער גט זאל חל זיין פאר יעדעם איינעם חוץ כלפי משה, דהיינו כלפי משה האט זי נאך א נאמען אשת איש? איז אויב אזוי, היות וואס זי האט א נאמען אשת איש כלפי איינעם, איז דאס אליין דארף איר אסר'ן אויף יעדער איינער אין דער וועלט, איז טאר זי שוין נישט חתונה האבן מיט קיינעם. און רבי אליעזר זאגט נישט אזוי, רבי אליעזר זאגט זי מעג חתונה האבן מיט יעדעם. איז אוודאי רבי אליעזר נישט גערעכט. און מ'לערנט עס ארויס פון א כהן, אזוי ווי א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט א פרוי וואס הייסט א גרושה כלפי א צווייטן, די זעלבע זאך יעדע איד טאר נישט חתונה האבן מיט א פרוי וואס הייסט אן אשת איש כלפי א צווייטן, איז דאס זענען די אלע פירכות וואס די אלע תנאים האבן געפרעגט אויף רב לעזער, און די ברייתא פירט אויס, אמר להם רבי יהושע, רבי יהושע האט געזאגט פאר די פיר תנאים, אין משיבין את הארי לאחר מיתה, מען קען נישט אפפרעגן א לייב, דהיינו רב לעזער נאכדעם וואס ער איז נישט דא, ער לעבט דאך שוין נישט, ער קען נישט צוריק ענטפערן, אז ער קען נישט צוריק ענטפערן קען מען אים נישט אפפרעגן. זאגט די גמרא, אמר רבא האט רבא געזאגט, כולהו אית להו פירכא, אויף אלע פיר תנאים האב איך א פירכא, לבר מדר' אלעזר בן עזריה דלית ליה פירכא, חוץ די טענה וואס ר' אלעזר בן עזריה האט געהאט, וואס מ'האט געזען ר' אלעזר בן עזריה האט געזאגט, ער האט זיך ארויסגעלערנט פון כריתות, אז כריתות איז דבר הכורת בינו לבינה, און מיט דעם האט ער אפגעפרעגט ר' אליעזר אויף דעם האב איך נישט קיין פירכא, אבער אויף אלע אנדערע האב איך א פירכא. ברענגט די גמרא תניא נמי הכי, מ'האט אזוי געלערנט א ברייתא אמר ר' יוסי, רואה אני את דברי ר' אלעזר בן עזריה מדברי כולם, אז די טענה פון ר' אלעזר בן עזריה איז א שטערקערע טענה פון אלע אנדערע טענות, ווייל אלע אנדערע קען מען אפפרעגן ווי מ'עט שוין באלד זען. זאגט יעצט די גמרא, אמר מר. מ'האב מיר געזען די ברייתא, די גמרא גייט יעצט צונעמען די פירכא פון אלע פיר תנאים, איז די ערשטע האב מיר געזען ר' טרפון, נענה ר' טרפון ואמר, הרי שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה שנאסרה עליו ומת בלא בנים, לא נמצא זה עוקר דבר מן התורה, דהיינו רב טרפון'ס פירכא געווען אז טאמער די פרוי העט גיין און זי העט חתונה האבן מיט די ברודער פון משה, און די ברודער פון משה העט שטארבן אן קינדער, העט משה נישט קענען מייבם זיין, קומט אויס אז די מגרש האט עוקר געווען א דבר מן התורה, קען נישט זיין אז א מענטש זאל קענען עוקר זיין א דבר מן התורה, איז קודם כל פרעגט די גמרא עוקר? איהו עקר? ער האט עפעס עוקר געווען? ער האט גארנישט עוקר געווען, ער האט עפעס געטוהן מיט די הענט? ער האט געגעבן א גט, פערצופאל ווערט נעקר א זאך פון די תורה אבער נישט ער האט עס געטוהן, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, נישט דאס האט ר' טרפון געמיינט, ר' טרפון האט געמיינט מתנה לעקור דבר מן התורה, ער האט געמאכט א תנאי אז זאל נעקר ווערן דבר מן התורה, ער האט עס נישט געטון בידיים, ער האט נאר געטון עפעס וואס צום סוף איז ארויסגעקומען, און צום סוף איז ארויסגעקומען אז ס'איז נעקר געווארן א דבר מן התורה, פרעגט אבער אויף דעם אויך די גמרא, מתנה, מי קאמר לה לא סגי לה דלא מינסבא ליה לאחוה דההוא גברא, ער האט עפעס געמאכט אז זאל נעקר ווערן א דבר מן התורה, ער האט עפעס געצווינגען די פרוי זי זאל גיין חתונה האבן מיט די ברודער פון משה, ער האט זי נישט געצווינגען, האסט נישט געקענט טרעפן פון אלע מענער פון די וועלט, האסט נישט געקענט טרעפן איינעם חתונה צו האבן נאר מיט די ברודער פון משה, נישט די מאן האט דאס געטון, די פרוי איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט מיט די ברודער פון משה, איז געשען א פראבלעם משה קען נישט מייבם זיין, אבער נישט די מאן האט דאס געטון, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, אז, ס'איז נישט פשט מען באשולדיגט די מאן, ער האט טאקע נישט געמאכט עפעס זאל געשען, אבער למעשה גורם, לעקור דבר מן התורה, ער האט גורם געווען, ווי נישט ווי ער האט געגעבן א גט, מיט א תנאי און ער האט גורם געווען זאל נעקר ווערן א דבר מן התורה איז פאר דעם זאגט רב טרפון אז סקען נישט זיין אזא זאך סקען נישט זיין אז א מענטש זאל קענען גורם זיין אזא זאך אבער אויף דעם פרעגט די גמרא גורם אלא מעתה בת אחיו לא ישא שמא ימות בלא בנים ונמצא גורם לעקור דבר מן התורה דהיינו אויב דאס איז א פראבלעם אז איינער האט גורם געווען צו עוקר זיין א דבר מן התורה זאל קיינער נישט טארן חתונה האבן מיט זיין פלומעניקטע פארוואס ווייל וואס העט געשען א מענטש האט חתונה מיט זיין פלומעניקטע דהיינו לאמיר זאגן צוויי ברידערס ראובן און שמעון, גייט שמעון האט חתונה מיט זיין פלומעניקטע מיט ראובן'ס טאכטער, יעצט שטארבט שמעון אן קינדער, איז ראובן קען נישט מייבם זיין זיין טאכטער, קומט אויס אז שמעון ווען ער האט חתונה געהאט מיט זיין פלומעניקטע האט עוקר געווען א דבר מן התורה, איז דאס עפעס א פראבלעם? מען טאר עפעס נישט חתונה האבן מיט פלומעניקטעס? אוודאי מען מעג יא, איז וואסערע סארט פירכא פרעגט דא רעב טרפון, זייט ווען איז עוקר דבר מן התורה א פראבלעם? זאגט טאקע די גמרא, היינו פירכא, דהיינו, מען האט דאך פריערט געשמועסט אז רבא האט געזאגט אז ער קען אפפרעגן אלע תנאים, וויאזוי האט ער געוואלט אפפרעגן רב טרפון? טאקע מיט די פירכא, אז וואסערע מין טענה האסטו וועגן עוקר זיין דבר מן התורה, לויט דיר טאר קיינער נישט האבן חתונה מיט א פלימעניקטע, איז דערפאר דיין טענה נישט קיין טענה. פרעגט יעצט אבער די גמרא, ובמאי, דהיינו, וויאזוי האט רב טרפון געלערנט פשט אין רב לעזער? דהיינו, אזוי ווי מען האט געשמועסט, רב לעזער קען מען לערנען פשט ער האט גערעדט פון חוץ, אדער קען מען זאגן ער האט גערעדט פון על מנת, איז וויאזוי האט רב טרפון געלערנט? אילימא בחוץ, העסטו וועלן זאגן אז רב טרפון האט געלערנט פשט רב לעזער בחוץ, דהיינו אז רב לעזער'ס דין איז געזאגט געווארן בחוץ, דהיינו אז ווען א מאן גט זיין פרוי און ער זאגט איר חוץ פון משה איז די גט א גוטע גט, און אויף דעם פרעגט רב טרפון אז וויאזוי קענסטו זאגן ס'איז א גוטע גט, מ'איז עוקר דבר מן התורה, זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל מישרא שרא רב לעזער, ווי מ'עט שוין זעהן, ביי א ציור פון חוץ,

א מענטש גט זיין פרוי און ער זאגט חוץ פון משה איז כלפי יעדעם איז די פרוי א גרושה, כלפי משה איז זי אן אשת איש, וואס איז יעצט טאמער די פרוי גייט און זי האט חתונה מיט א צווייטן מיט עפעס א זרח, איז דא זאגט רב לעזער בין איך מודה אז דער אלטע חוץ פאלט אוועק דהיינו ברגע וואס זרח האט חתונה מיט איר איז ווערט זרח יעצט די נייע מאן, איז דער אלטע חוץ וואס דער אלטע מאן האט דא געמאכט דא פאלט אוועק אינגאנצן, און ממילא טאמער זרח עט שטארבן, אדער טאמער זרח עט גט'ן יעצט די פרוי, ווערט זי יעצט מותר צו משה, די אלטע איסור וואס זי האט געהאט מיט משה פאלט אוועק. איז אויב אזוי, טאמער ר' טרפון האט געלערנט פשט אין ר' לעזער אז ר' לעזער האט גערעדט בחוץ, איז ר' טרפון'ס טענה נישט קיין טענה, ווייל לאמיר טראכטן וואס עט געשען ביי א ציור פון ר' טרפון, די מאן האט געזאגט ביזט א גרושה חוץ פון משה, גייט די פרוי, און זי האט חתונה מיט משה'ס ברודער, ברגע וואס זי האט חתונה געהאט מיט משה'ס ברודער, איז די אלטע איסור פאלט אוועק, יעצט אז משה'ס ברודער שטארבט איז אוודאי קען משה איר מייבם זיין, איז די טענה פון ר' טרפון נישט קיין טענה, אלא נאר מוז טאקע זיין בעל מנת אז ר' טרפון האט געלערנט פשט אין ר' לעזער אז ר' לעזער רעדט בעל מנת, און אויף דעם האט ער געהאט א פירכא, דהיינו ר' טרפון האט געלערנט פשט אין ר' לעזער אז ר' לעזער האט געזאגט אז ווען א מאן גט זיין פרוי און ער לייגט צו א תנאי על מנת זאלסט נישט חתונה האבן מיט משה אז די תנאי איז א תנאי, אויף דעם פרעגט ר' טרפון אז לכאורה ביסטו עוקר א דבר מן התורה, ווייל טאמער די פרוי האט חתונה מיט משה'ס ברודער, און משה'ס ברודער העט שטארבן, העט משה נישט קענען מייבם זיין, ווייל ס'איז דא דא א תנאי, אן אלטע תנאי, און אלטע תנאים פאלן נישט אוועק, איז דאס איז געווען די פירכא פון ר' טרפון, אבער ווי מ'האט געזען, רבא האט אפגעפרעגט ר' טרפון'ס פירכא, איז יעצט די גמרא דן אין די נעקסטע פירכא, נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, מ'האט געזען רבי יוסי הגלילי האט אויך אפגעפרעגט ר' לעזער, וואס איז געווען זיין טענה, רבי יוסי הגלילי האט געזאגט, היכן מצינו אסור לזה ומותר לזה, האסור אסור לכל, והמותר מותר לכל, מען געפינט נישט א זאך זאל זיין אסור פאר טייל און מותר פאר אנדערע, פרעגט די גמרא ולא, והרי תרומה וקדשים שאסורה לזה מותרת לזה, תרומה און קדשים איז מותר פאר כהנים, ס'איז אסור פאר כלל ישראל, זעט מען אז א זאך איז מותר פאר איינעם אסור פאר א צווייטן, זאגט די גמרא באיסור אשה קאמרינן אונז רעדן דא פון א פרוי, נישט פון קיין תרומות און קדשים, איי פרעגט די גמרא והרי עריות, עריות איז דאך אסור פאר די ערוות און פאר אנדערע איז מותר, זאגט די גמרא באישות קאמרינן, דהיינו מען געפינט נישט אז א אישות אז א קשר אישות אז א קידושין פון א מענטש זאל אסר'ן די פרוי אויף טייל מענטשן און זאל זיין מותר אויף אנדערע, איי פרעגט די גמרא נישט ריכטיג, הרי אשת איש, יעדע אשת איש איז מותר פאר איר מאן און אסור פאר אנדערע, איז וואס איז די פירכא פרעגט דא רבי יוסי הגלילי, זאגט טאקע די גמרא, היינו פירכא, דאס איז טאקע געווען די פירכא פון רבא, מיט דעם האט רבא געוואלט אפפרעגן רבי יוסי הגלילי, אז מען געפינט יא א פרוי וואס איז אסור פאר טייל און מותר פאר אנדערע, וועלכע פרוי? יעדע חתונה געהאטע פרוי, זי איז מותר פאר איר מאן, און זי איז אסור פאר אנדערע. פרעגט יעצט די גמרא, ובמאי, דהיינו וויאזוי האט רבי יוסי הגלילי געלערנט פשט ר' אליעזר, צו ער האט געלערנט פשט אין ר' אליעזר אז ר' אליעזר גערעדט בחוץ, צו בעל מנת, זאגט די גמרא, אילימא בעל מנת, הרי הותרה אצלו בזנות, דהיינו טאמער ר' יוסי הגלילי האט געלערנט פשט אין ר' לעזער אז ר' לעזער האט גערעדט בעל מנת, שטימט נישט זיין פירכא, ווייל לאמיר זאגן ר' לעזער האט טאקע גערעדט בעל מנת, ר' לעזער זאגט אז ווען א מאן גט זיין פרוי און ער זאגט איר על מנת זאלסט נישט חתונה האבן מיט משה, זאגט ר' לעזער די גט איז א גוטע גט, איז וואס? פרעגט יעצט ר' יוסי הגלילי אפ אז ס'נישט ריכטיג, ווייל ווי געפינט מען א פרוי זאל זיין אסור פאר איין מענטש מותר פאר א צווייטע מענטש, דאס איז עפעס א ציור וואס די פרוי איז אסור פאר איין מענטש און מותר פאר א צווייטע מענטש, פאר וועם איז זי אסור? פאר משה? זי איז נישט אסור אויף משה. יעצט אוודאי טאמער זי עט חתונה האבן מיט משה עט די גט בטל ווערן און ס'עט מאכן דא פראבלעמען, אבער בזנות טאמער משה עט וואוינען מיט איר אן א חתונה עט די תנאי נישט בטל ווערן, איז פשט זי נישט אסור אויף משה. יעצט טאמער רבי יוסי הגלילי האט געלערנט פשט חוץ, חוץ איז אנדערש, ווייל ווען א מאן גט די פרוי חוץ פון משה, דעמאלטס כלפי משה איז זי ממש אן אשת איש, איז משה טאר נישט וואוינען מיט איר בדרך זנות אויך נישט, ווייל עט עובר זיין אויף די איסור אשת איש. אבער טאמער עט געלערנט פשט על מנת, שטימט נישט די ווערטער פון רבי יוסי הגלילי, ווייל די פרוי איז נישט אסור אויף משה, זי איז אסור חתונה צו האבן, אבער נישט צו וואוינען מיט אים בזנות. אלא נאר זאגט טאקע די גמרא בחוץ, מוז אוודאי זיין אז רבי יוסי הגלילי האט געלערנט פשט אין רבי לעזער אז רבי לעזער האט גערעדט פון חוץ. זאגט אונז די גמרא ווייטער, די נעקסטע פירכא, די נעקסטע תנא, נענה רבי עקיבא ואמר, האט מען געזען רבי עקיבא'ס פירכא, אז רבי עקיבא האט געזאגט הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן השוק, והיו לה בנים ונתארמלה או נתגרשה, ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו, לא נמצא בטל ובניה ממזרים, דהיינו, רבי עקיבא פרעגט, אז וואס וועט זיין טאמער די פרוי וועט גיין און זי עט טאקע נישט חתונה האבן מיט משה, זי עט חתונה האבן מיט זרח, און ס'וועט געבוירן ווערן א שטוב מיט קינדער, און יעצט שטארבט זרח אדער זי גט זיך פון זרח, און יעצט האט זי חתונה מיט משה, קומט אויס אז די גט ווערט בטל למפרע, און אלע קינדער וואס זי האט געהאט מיט זרח, ווערן ממזרים, איז קען נישט זיין אזא זאך. פרעגט די גמרא, אי הכי, בכולהו תנאי דעלמא נמי לא תנסיב, דילמא לא מקיימא ליה לתנאיה ונמצא גט בטל ובניה ממזרים. דהיינו, אויב די טענה פון רבי עקיבא איז א ריכטיגע טענה, איז זאגט די זעלבע זאך אויף יעדע תנאי, ווייל ביי יעדע תנאי קען מען חושש זיין אז א מאן העט מאכן א תנאי, העט געבן א גט על תנאי, און די פרוי העט חתונה האבן אדערווייל זי העט האבן קינדער, נאכדעם העט די תנאי נתבטל ווערן, און אלע קינדער העלן ווערן ממזרים. איז עפעס א פראבלעם? א פרישע פראבלעם? מען טאר נישט מאכן תנאים ביי גיטין? אוודאי נישט אזוי! און וואסער מין טענה האט דא רבי עקיבא? זאגט טאקע די גמרא, היינו פירכא, דאס איז טאקע די פירכא וואס רבא האט געמיינט ווען ער האט געזאגט אז ער האט א פירכא אויף די אלע תנאים. פרעגט אונז די גמרא ובמאי, דהיינו ווי אזוי האט רבי עקיבא געלערנט פשט אין רבי אליעזר, האט ער געלערנט פשט בעל מנת, צו ער האט געלערנט פשט אז רבי אליעזר האט גערעדט בחוץ? זאגט די גמרא איליימא בחוץ, עסטו וועלן זאגן אז רבי עקיבא האט געלערנט פשט אז רבי אליעזר האט גערעדט פון חוץ, קען נישט זיין, ווייל מישרא שרי רבי לעזער דתניא מודה רבי לעזער במגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה ונישאת לאחד מן השוק ונתארמלה או נתגרשה, שמותרת לזה שנאסרה עליו, דהיינו מ'האט דאך פריערט געזעהן אז רבי לעזער זאגט אין א ברייתא אז ווען א מאן גט זיין פרוי מיט א לשון חוץ איז אפילו לאמיר זאגן ס'העלפט אבער טאמער די פרוי עט גיין דערווייל חתונה האבן מיט א צווייטן איז דער אלטער חוץ פאלט אוועק, איז אויב אזוי וואס איז די פירכא דא פון רבי עקיבא? לאמיר זאגן ס'האט טאקע געשעהן אזא מעשה, א מאן עט גט'ן די פרוי ער עט זאגן חוץ פון משה, גייט די פרוי, זי האט חתונה מיט זרח, נאכדעם שטארבט זרח, און זי האט חתונה מיט משה, איז ווערט עפעס די גט בטל למפרע? מ'זעט דאך דא קלאר אין די ברייתא לויט רבי לעזער נישט אזוי, אלא נאר בעל מנת, מוז אוודאי זיין אז רבי עקיבא האט געלערנט פשט אין רבי לעזער אז רבי לעזער רעדט בעל מנת, על מנת ווערט קיינמאל נישט בטל, די תנאי ציט זיך לעולם ועד, איז דא, ברגע וואס די פרוי האט חתונה מיט משה, עט די גט בטל ווערן, אז די גט עט בטל ווערן, קומט אויס אלע קינדער וואס זי האט געהאט מיט זרח זענען ממזרים, און דאס האט רבי עקיבא געזאגט ס'קען נישט זיין, אבער ווי מ'האט געזען, רבא האט דאס אפגעפרעגט, ווייל די טענה קענסטו זאגן ביי יעדע תנאי. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען רבי עקיבא האט געהאט נאך א פירכא אויף רבי אליעזר, דבר אחר, הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן ומת המגרש לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם, וקל וחומר ומה גרושה שהיא קלה אסורה בשביל צד גירושין שבה, אשת איש חמורה לא כל שכן. דהיינו רבי עקיבא האט אפגעפרעגט רבי אליעזר אז מ'זעהט יעדע כהן וואס די מאן האט נישט אריינגעלייגט דא אינעם בילד ס'טייטש לאמיר זאגן משה איז א כהן און די מאן האט געזאגט אז די פרוי איז גע'גט פאר יעדעם איינעם חוץ פון משה, איז כלפי משה איז זי נישט קיין גרושה, פון דעסט וועגן זעהט מען אז אויב די מאן שטארבט טאר די פרוי נישט חתונה האבן מיט משה, ווייל אפילו טאקע כלפי משה איז זי נישט קיין גרושה, אבער היות וואס זי איז א גרושה כלפי אנדערע, איז דאס מאכט שוין א פראבלעם אז זאל נישט טארן חתונה האבן מיט משה, איז די זעלבע זאך זאגט רבי עקיבא איז מיט די איסור אשת איש, טאמער די פרוי האט א איסור אשת איש אויף זיך, כלפי אנדערע טאר זי נישט חתונה האבן מיט קיינעם, איז דערפאר זאגט רבי עקיבא קען נישט זיין אז רבי אליעזר איז גערעכט, ווייל ברגע וואס די פרוי הייסט אן אשת איש כלפי איין מענטש אין די וועלט, עט זי שוין נישט טארן חתונה האבן מיט קיינעם, אזוי האט מען געזען נאך א פירכא וואס רבי עקיבא פרעגט אויף רבי אליעזר, יעצט איידער מען גייט אפפרעגן דעם רבי עקיבא, פרעגט די גמרא ובמאי, לויט די פירכא פון רבי עקיבא וויאזוי האט רבי עקיבא געלערנט פשט אין רבי אליעזר, אילימא בעל מנת, טאמער רבי עקיבא האט געלערנט פשט אין רבי אליעזר אז רבי אליעזר רעדט פון על מנת, קען נישט זיין ווייל הרי גרושה אצלו בזנות, דהיינו די גאנצע קל וחומר פון רבי עקיבא וועט אוועקפאלן אין א רגע, טאמער ער לערנט פשט אין ר' לעזער אז ר' לעזער רעדט פון על מנת פארוואס ווייל לאמיר זיך מצייר זיין אזא ציור, די מאן האט גע'גט די פרוי, על מנת, אז זאל נישט חתונה מיט משה, לאמיר זאגן משה איז א כהן, איז וואס איז יעצט די טעם אז משה טאר נישט וואוינען מיט די פרוי ווייל זי הייסט א גרושה כלפי אנדערע, די צד גירושין שבה, דאס איז וואס איז מונע משה פון חתונה צו האבן מיט די פרוי, ניין, די פראבלעם פון משה חתונה האבן מיט די פרוי, איז סך הכל א תנאי, די מאן האט געמאכט א תנאי אז טאמער משה האט חתונה מיט איר עט די גאנצע גט ווערן בטל, דאס איז די פראבלעם פון משה דא, נישט ווייל זי הייסט א גרושה כלפי אנדערע, פארקערט גאר, כלפי משה הייסט זי אויך א גרושה, טאמער משה עט יעצט גיין וואוינען מיט איר אן חתונה האבן, האט ער אוודאי עובר געווען אז ער האט געוואוינט מיט א גרושה, דהיינו זי הייסט א גרושה כלפי יעדעם, זי הייסט א גרושה אויך כלפי משה, יעצט טאמער מען זאגט אז רבי עקיבא האט געלערנט פשט אין רבי אליעזר חוץ, חוץ איז טייטש אז כלפי משה הייסט זי נישט קיין גרושה, אבער טאמער מען לערנט על מנת איז כלפי משה הייסט זי אויך א גרושה, איז וואס איז די גאנצע קל וחומר פון ר' עקיבא? אלא נאר מוז טאקע זיין חוץ אז ר' עקיבא לויט די מהלך האט געלערנט פשט אין ר' לעזער אז ר' לעזער האט גערעדט פון חוץ וואס ביי חוץ טאקע איז כלפי משה זי נישט קיין גרושה, פון דעסוועגן זעהט מען אז משה טאר נישט חתונה מיט איר ווייל ס'איז דא דא א צד גירושין, איז אויב אזוי פרעגט ר' עקיבא די זעלבע זאך, קיין שום מענטש זאל נישט טארן חתונה האבן מיט א פרוי וואס האט אין זיך א צד אשת איש. פרעגט יעצט אבער די גמרא פאר די גמרא גייט ווייטער, איך פארשטיי נישט, מען האט דאך דא געזען צוויי פירכות פון ר' עקיבא אויף ר' לעזער, לויט די ערשטע פירכה האסטו געלערנט פשט אז ר' עקיבא האט געלערנט פשט אין ר' לעזער אז ר' לעזער האט גערעדט פון על מנת, און לויט די צווייטע האסטו געזאגט אז ר' עקיבא האט געלערנט פשט אין ר' לעזער ר' לעזער גערעדט ביי חוץ, פרעגט די גמרא וואס גייט דא פאר, ור' עקיבא אי חוץ סבירא ליה, לותיב חוץ, ואי על מנת סבירא ליה, לותיב על מנת, טאמער ער האט געהאלטן אז ר' לעזער האט גערעדט פון חוץ, פרעגט די פירכא אויף חוץ טאמער האט ער עס געהאלטן אז רבי אליעזר רעדט על מנת, פרעגט די פירכא אויף על מנת, זאגט טאקע די גמרא, רבי עקיבא איז שמיע ליה דאיכא דאמר חוץ ואיכא דאמר על מנת, ער האט געהערט ביידע צדדים, איז מאן דאמר חוץ האי פירכא, און מאן דאמר על מנת האי פירכא, פארדעם האט ער געזאגט די ביידע פירכות. פרעגט איצט די גמרא, און מאי פירכא, וואס איז די פירכא אויף רבי עקיבא, רבא האט דאך געזאגט אז ער קען אלע אפפרעגן, איז די לעצטע פירכא וואס רבי עקיבא האט געהאט אויף רבי לעזער, ווי אזוי קען מען אפפרעגן די פירכא פון רבי עקיבא? אי נימא, עסטו וועלן זאגן אז די פירכא איז זייער פשוט, איסור כהונה שאני, דהיינו די גאנצע לימוד פון רבי עקיבא, די גאנצע קל וחומר זיינע איז נישט קיין גוטע קל וחומר, פארוואס? ווייל וואס איז זיין קל וחומר? זיין קל וחומר איז אז מען זעט אז א כהן טאר נישט חתונה מיט א פרוי, אפילו כלפי אים איז זי נישט קיין גרושה, איז די זעלבע זאך יעדע איד טאר נישט חתונה מיט א פרוי, אפילו כלפי דער איד איז זי נישט קיין אשת איש, טאמער זי הייסט אן אשת איש כלפי א צווייטן, טאר מען נישט חתונה מיט דער פרוי. איז דאס קען מען אפפרעגן אז איסור כהונה שאני, דהיינו ביי כהנים האט די תורה מחמיר געווען, א כהן טאקע טאר נישט חתונה מיט א פרוי וואס האט אין זיך א צד גירושין, אבער א ישראל קען יא חתונה מיט א פרוי וואס האט אין זיך א צד אשת איש. איז לכאורה דאס א גוטע פירכא אויף רבי עקיבא, זאגט אבער די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל הא רב לעזער נמי מאיסור כהונה קא מייתי ליה, דהיינו אזוי ווי מ'האט אויסגערעדט אנפאנג סוגיא, וואס איז די גאנצע מקור אז רב לעזער האלט אז מ'קען געבן א גט מיט א לשון חוץ, האט מען געזען, ער לערנט עס ארויס פון ואישה גרושה מאישה לא יקחו, ער לערנט עס ארויס פון כהנים, אז מ'זעט אז א כהן טאר נישט חתונה מיט א פרוי וואס האט אין זיך א צד גירושין, אישה גרושה מאישה, זעט מען אז מ'קען אפטיילן א גט, איז זעען מיר אז רב לעזער סתם אזוי האלט מ'קען יא אראפלערנען פון כהנים, איז אויב אזוי איז רבי עקיבא'ס פירכא זייער א גוטע פירכא, וויאזוי פרעגסטו אפ רבי עקיבא? זאגט די גמרא, רבא כרבי ינאי משום זקן אחד קא מתני, דהיינו רבא קריגט זיך אויף די לימוד, רבא האלט נישט אז די מקור פון רבי אליעזר איז ואשה גרושה מאישה לא יקחו, נאר רבא האלט ווי רבי ינאי משום זקן אחד אז די מקור איז ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר, איז אויב אזוי פארשטייט מען די פירכא פון רבא, רבא'ס פירכא איז אז קענסט דיך נישט אראפלערנען פון כהנים קענסט נישט מאכן א קל וחומר פון כהנים, ווייל כהנים איז אנדערש, רב לעזער'ס מקור איז טאקע נישט כהנים, כהנים איז אנדערש, כהנים איז מער חומרא'דיג, א כהן טאר טאקע נישט חתונה האבן מיט א פרוי וואס האט אין זיך א צד גירושין, אבער א ישראל קען יא זיין אז ער מעג חתונה האבן מיט א פרוי וואס האט אין זיך א צד אשת איש כלפי א צווייטן, דאס איז די פירכא פון רבא אויף ר' עקיבא. זאגט אונז די גמרא ווייטער, האט מען געזען די ברייתא אמר להן רב יהושע אין משיבין את הארי לאחר מיתה אז רב יהושע האט געזאגט פאר די פיר תנאים מען קען נישט אפפרעגן רב לעזער נאכדעם וואס ער איז אוועק פון די וועלט, פרעגט די גמרא, למימרא דרב יהושע כוותיה סבירא ליה, רב יהושע האלט דען ווי רב לעזער אז ער זאגט אז מען קען אים נישט אפפרעגן? והא איהו נמי מיפרך קפריך, ער אליין האט אויך אפגעפרעגט רב לעזער ווי מען וועט שוין באלד זעהן, ענטפערט טאקע די גמרא הכי קאמר להו, לדידי נמי אית לי פירכא, דהיינו רב יהושע האט געמיינט צו זאגן איך האב אויך א פירכא אויף רב לעזער, אבער פון דעסטוועגן מיהו בין לדידי בין לדידכו אין משיבין את הארי לאחר מיתה, נישט איך נישט ענק אונז קען מען אים נישט אפפרעגן ווייל למעשה לעבט ער שוין נישט, פרעגט די גמרא מאי פירכא דרב יהושע, וואס איז טאקע די פירכא פון רב יהושע, דתניא ברענגט די גמרא א ברייתא, אמר רב יהושע, רב יהושע האט געזאגט, שטייט אין פסוק ביי די פרשה פון גירושין, די פסוק הייבט זיך אן כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר, זאגט די פסוק וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו, ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר, פשט די פסוק הייבט זיך אן מיט א כי יקח איש אשה, און די פסוק פירט אויס מיט והלכה והיתה לאיש אחר אז די פרוי האט חתונה מיט א צווייטע מאן, און ממילא זאגט רב יהושע מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה די תורה איז דא מקיש די חתונה וואס האט חתונה געהאט מיט די ערשטע מאן, און די חתונה וואס האט חתונה געהאט מיט די נייע מאן, אז וואס? אז מה קודמי הויה ראשונה דלא אגידא באיניש אחרינא, אזוי ווי ווען די ערשטע מאן האט חתונה געהאט מיט איר, האט זי נישט געהאט קיין פארבינדונג מיט אנדערע מענער, ווייל זי איז געווען א מיידל א פנויה, אף קודמי הויה שניה דלא אגידא באיניש אחרינא, די זעלבע זאך די צווייטע מאן קען אויך נאר חתונה האבן מיט איר טאמער זי איז אינגאנצן אפגעהאקט פון אלע מענער, נישט טאמער איר ערשטע מאן האט געגעבן א גט מיט א חוץ אדער מיט על מנת,

אז אפילו טאקע א מאן קען גט'ן זיין פרוי מיט א חוץ, ער קען זאגן איך גט דיר חוץ פון משה, אבער דאס איז אלץ ווילאנג זי האט נישט חתונה געהאט מיט א צווייטן, ברגע וואס זי האט חתונה מיט א צווייטן מיט זרח, איז דער אלטער איסור וואס זי האט מיט משה פאלט אוועק, יעצט אז זרח העט שטארבן אדער זרח העט איר גט'ן, העט זי יא מעגן חתונה האבן מיט משה, אזוי איז געשטאנען אין ברייתא, איז ברענגט אונז די גמרא די המשך הברייתא, השיב ר' שמעון בן אלעזר תשובה לדברי ר' לעזער, ר' שמעון בן אלעזר האט אפגעפרעגט ר' לעזער, ווייל ער האט אים געזאגט היכן מצינו שזה אוסר וזה מתיר, ווי געפינט מען אזא זאך אז איין מאן אסר'ט און די אנדערע איז מתיר, די ערשטע מאן האט איר גע'אסר'ט חתונה צו האבן מיט משה, ווי קען קומען א צווייטע מאן און דאס מתיר זיין? פרעגט די גמרא, וואסער סארט פירכא דאס ולא? ווייל א יבמה, דבעל אוסר, ויבם מתיר, יעדע יבמה, די מאן האט איר גע'אסר'ט, און די יבם איז איר מתיר. ענטפערט די גמרא ניין, התם, יבם הוא קאסר לה, דאי מבעל, הא שריא וקיימא, דהיינו נישט די מאן האט איר גע'אסר'ט, א מאן וואס האט חתונה מיט א פרוי און ער שטארבט אן קינדער און ער האט נישט קיין ברידערס, איז די פרוי נישט אסור, נאר ווייל ס'דא א ברידער טאר זי נישט חתונה האבן ווילאנג די ברידער איז נישט מייבם, פשט די ברידער אליין אסר'ט און די ברידער איז מתיר, אבער מען געפינט נישט אז איינער אסר'ט און א צווייטער איז מתיר. איי פרעגט די גמרא, הרי נדרים, דנודר אוסר וחכם מתיר, א מענטש מאכט א נדר, ער אסר'ט, און דער חכם איז מתיר, זאגט די גמרא נישט ריכטיג, הא אמר רבי יוחנן אין חכם מתיר כלום אלא בחרטה, ס'דארף דא זיין א חרטה מטעם די נודר, איז ווייטער ס'א בחינה אז די נודר אליין איז מתיר, אבער ס'איז נישט דא אזא זאך אז איינער אסר'ט און דער צווייטער איז מתיר. איי פרעגט די גמרא, הרי הפרת הבעל דאשה נודרת ובעל מפר, א פרוי מאכט א נדר, קען די מאן מפר זיין און דא דארף מען נישט די חרטה פון די פרוי, ענטפערט די גמרא, התם, כדרב פנחס משמיה דרבא דאמר רב פנחס משמיה דרבא, כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, דהיינו די טעם פארוואס א מאן קען מפר זיין א נדר, איז ווייל די פרוי ווען זי מאכט די נדר מאכט זי עס על דעת בעלה, דערפאר קען די מאן מפר זיין, איז ווייטער, די איסור קומט אויך מטעם די מאן, פאר דעם קען ער מתיר זיין, אבער מען געפינט נישט א זאך אז איינער אסר'ט און די צווייטע איז מתיר. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזעהן די פירכא וואס ר' אלעזר בן עזריה האט געהאט אויף ר' אליעזר, נענה ר' אלעזר בן עזריה ואמר, כריתות דבר הכורת בינו לבינה הא למדת שאין זה כריתות, דהיינו רבי אלעזר בן עזריה האט געזאגט ס'קען נישט זיין אז רבי אליעזר איז גערעכט ווייל ס'שטייט אין תורה כריתות, כריתות מיינט ס'איז א דבר הכורת בינו לבינה, און ווען א מאן זאגט חוץ אדער א מאן זאגט על מנת איז דאך עס נישט כורת בינו לבינה און דערפאר איז רבי אליעזר נישט גערעכט, פרעגט יעצט די גמרא ורבנן האי כריתות מאי עבדי ליה, דהיינו מ'האט דאך געזען פיר תנאים האבן געהאט אנדערע סארט פירכות אויף רבי אליעזר, פארוואס האבן זיי נישט געפרעגט רבי אלעזר בן עזריה'ס פירכא? מוז זיין אז זיי האבן גענוצט די כריתות אויף אן אנדערע לימוד, וואסערע לימוד האבן זיי געטון מיט דעם כריתות, וואס האבן זיי גענוצט דעם כריתות? ענטפערט די גמרא, מיבעי להו לכדתניא, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, אין זה כריתות, דהיינו טאמער א מאן גט זיין פרוי און ער זאגט איר על מנת זאלסט קיינמאל נישט טרינקען קיין וויין, על מנת זאלסט קיינמאל נישט גיין צו דיין טאטן אין שטוב, דאס איז נישט קיין כריתות, ווייל דאס איז א תנאי אויף א גאנץ לעבן, פשט, זי האט זיך קיינמאל נישט אפגעהאקט פון איר מאן, שלושים יום הרי זה כריתות, טאמער איז דא א גבול דרייסיג טאג, דאס איז יא כריתות, דאס לערנען זיי ארויס פון כריתות, אבער זיי לערנען נישט די לימוד וואס רבי אלעזר בן עזריה האט געלערנט, אז ווען א מאן זאגט חוץ אדער ווען א מאן זאגט על מנת אז די גט איז נישט קיין גוטע גט, פרעגט די גמרא, ואידך, רבי אלעזר בן עזריה, פון וואו העט ער ארויסלערנען דעם דין אז א תנאי פון לעולם העלפט נישט און א תנאי פון שלושים יום העלפט יא? זאגט די גמרא, מכרת כריתות נפקא, ער לערנט צוויי לימודים פון כריתות, איין לימוד לערנט ער ארויס פון דעם וואס שטייט כרת, וואלט גארנישט געדארפט שטיין, אז שטייט כרת, ווייסט מען אז סדארף אפהאקן און טאמער די מאן זאגט על מנת אדער חוץ איז דאס נישט קיין כריתות, חוץ פון דעם אז שטייט כריתות לערנט מען דא ארויס נאך א לימוד אז טאמער די מאן האט געמאכט א תנאי וואס ציט זיך לעולם איז אויך נישט קיין כריתות נאר א תנאי פון דרייסיג טאג אדער א תנאי וואס האט א גבול דאס איז א תנאי וואס מען קען מאכן אין א גט, זאגט די גמרא ואידך, פארוואס לערנען נישט די אנדערע תנאים ארויס די ביידע לימודים, ווייל כרת כריתות לא דרשי זיי האבן נישט געהאלטן מען קען דא דרש'ענען צוויי לימודים פון דעם ווארט כריתות, האבן זיי נאר געדרשנט איין לימוד ווי מען האט פריערט געזען. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, הרי זה גיטיך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חיי, אין זה כריתות, פשט טאמער א מאן גט זיין פרוי, און ער זאגט איר טארסט נישט טרינקען וויין ווילאנג איך לעב, איז דאס נישט קיין כריתות, כל ימי חיי פלוני, טאמער זאגט ווילאנג יענער לעבט, ווילאנג משה לעבט, טארסטו נישט טרינקען קיין וויין, איז דא הרי זה כריתות הייסט עס א גט און די גט איז חל, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט וואס די חילוק מאי שנא חיי פלוני דדילמא מאית ומקיימא ליה לתנאה, דהיינו פארוואס ווען די מאן איז עס תולה אין משה'ס לעבן דעמאלט זאגסטו אז סהייסט א גוטע גט דעמאלט זאגסטו סהייסט כריתות ווייל סקען זיין אז משה העט שטארבן פאר די פרוי און ברגע וואס משה העט שטארבן העט די פרוי קענען אנהייבן טרינקען וויין קומט אויס אז ס'איז נישט קיין תנאי וואס איז לעולם, ס'גייט זיין עפעס א תקופה וואס די פרוי העט קענען טרינקען וויין, איז די זעלבע זאך זאגט די גמרא חיי דידיה נמי דילמא מאית ומקיימא ליה לתנאה, די זעלבע זאך די מאן'ס לעבן, ס'קען זיין די מאן העט שטארבן, ווען די מאן העט שטארבן עט זי מעגן טרינקען וויין, איז עס אויך נישט קיין תנאי פון לעולם, איז וואס איז אנדערש ווען די מאן איז תולה די תנאי אין זיין לעבן, אדער ווען עס איז תולה אין א צווייטנס לעבן, אלא אימא, נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא נישט דאס האט רבא געמיינט, רבא האט געמיינט צו זאגן כל ימי חייכי אין זה כריתות, כל ימי חיי, או חיי פלוני, הרי זה כריתות. פשט טאמער די מאן האט עס תולה געווען אין איר לעבן, ווילאנג דו לעבסט זאלסטו נישט טארן טרינקען וויין, דא אוודאי איז דאס נישט קיין כריתות ווייל ס'וועט קיינמאל נישט זיין א צייט אז זי וועט מעגן טרינקען וויין, אבער טאמער האט עס תולה געווען אין זיין לעבן אדער אין א צווייטנס לעבן, איז דא היות וואס ס'איז יתכן אז זיי וועלן שטארבן און זי וועט מעגן טרינקען וויין, איז הייסט עס נישט לעולם, ס'הייסט אוודאי א גוטע כריתות, און דערפאר איז די גט א גוטע גט. זאגט די גמרא ווייטער, בעא מיניה רבא מרב נחמן, האט רבא א בעיא געפרעגט פון רב נחמן, וואס איז טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי, היום אי את אשתי, ולמחר את אשתי, איך געב דיר א גט אז היינט ביסטו נישט מיין פרוי, געהעריגע גט, מארגן אבער ביסטו צוריק מיין פרוי, מאי וואס די דין, תיבעי לר' לעזער, תיבעי לרבנן, די בעיא איז נוגע סיי לויט ר' לעזער סיי לויט די חכמים, און ער איז מסביר, תיבעי לר' לעזער, לויט ר' לעזער די בעיא, ווייל עד כאן לא קאמר ר' לעזער התם אלא דלמאן דקשרי קשרי לעולם. אבל הכא לא, או דילמא לא שנא, דהיינו פון איין זייט קען מען זאגן אז רבי אליעזר זאגט טאקע אז די מאן קען געבן א גט און זאגן זאל נישט חל זיין כלפי משה, אבער ווי נישט ווי כלפי יעדער אנדערש איז עס חל, לעולם ועד די פרוי מעג חתונה מיט יעדעם חוץ פון איין משה, אבער דא וואס די גט איז נאר חל פאר איין טאג די נעקסטע טאג טאר זי נישט חתונה מיט קיינעם, קען זיין דא איז אנדערש, קען זיין דא האלט רבי לעזער אז די מאן קען נישט מאכן אזא תנאי, אדער אפשר ניין, קען זיין רבי לעזער האלט אזוי ווי די מאן קען מאכן אזא תנאי קען ער אויך מאכן אזא תנאי, און די זעלבע זאך תיבעי לרבנן, לויט די חכמים איז אויך דא די בעיא ווייל עד כאן לא קאמרי רבנן התם, אלא דלא פסקה מיניה לגמרי, אבל הכא כיוון דפסקה פסקה, פשט קען זיין אז ווען א מאן מאכט א שיור, די מאן זאגט די גט זאל זיין א גט כלפי יעדעם חוץ פון משה, דא האלטן די חכמים מען קען נישט צעטיילן א גט, ס'איז אדער א גט פאר יעדעם אדער א גט פאר קיינעם נישט, אבער דא, דער מאן האט דאך געזאגט אז דער גט זאל זיין א גט היינט, מארגן ווערט עס אויס, אבער היינט איז דאך עס א גט פאר יעדעם, און ס'קען זיין דא וועלן די חכמים האלטן אז היינט איז עס טאקע א גט פאר יעדעם, און מארגן, דאס וואס דו האסט צוגעלייגט מארגן, דאס קענסטו סתם אזוי נישט צולייגן, פשט דער גט איז א גוטער גט, און דער מאן טאמער ער וועט וועלן צוריק חתונה האבן מיט איר מארגן קענסטו מארגן צוריק חתונה האבן מיט איר, אבער צוריק קענסטו נישט דרייען, איז די בעיא נוגע לויט ביידע? זאגט די גמרא בתר דבעיא הדר פשטה, נאכדעם וואס ער האט געפרעגט די בעיא האט ער אליין פושט געווען די בעיא אז מסתברא בין לר' לעזער בין לרבנן כיוון דפסקה פסקה אז דא איז יעדער מודה אז היות וואס די מאן האט געזאגט אז היינט איז די גט א גוטע גט און די גט איז היינט א גוטע גט כלפי יעדעם זאגט מען אז די גט איז טאקע א גוטע גט און מארגן מארגן גייט שוין גארנישט צוריק מארגן אז די מאן וויל צוריק חתונה האבן מיט איר קען ער נאכאמאל חתונה האבן מיט איר.